נאָכדעם, װאָס די האָרבאַטע נעבעך האָט מיר איבערגעגעבן דענסמאָלט, זיצנדיק מיט מיר אױפֿן גראָז, בין איך אַ היפּשע צײַט געבליבן װי דערשלאָגן אָן לשון. נאָר אינעװײניק האָט עס מיר געצופּט, געגעסן װי אַ װאָרים. עס האָט מיר געגעסן אַ ברענענדיק געפֿיל פֿון כּעס אױף דעם ממזר, אַ הײס-זודיק געפֿיל פֿון רחמנות אױף איר נעבעך און נאָך עפּעס אַזעלכעס, גאָר אָן אַ נאָמען, װאָס האָט מיר געצױגן געצויגן און אנגעכאפט ביים הארץ. פלוצלים האט עס מיר געגעבן א שטארקן צי, אזוי אז דאס הארץ איז מיר שיער ניט ארויסגעפאלן. איך נעם זי אן ביי דער האנט, וואס איז נאך געלעגן אויף איר פנים, און טו א זאג עפעס נישט מיט מיין קול, נשמה מיינע, דאס לעבן וועל איך פאר דיר אוועקגעבן.

זי קוקט מיר אריין אין די אויגן, טוט דערנאך א זיס שמייכעלע און זאגט אראפלאזנדיג דעם קאפ, כ'ווייס ניט פארוואס, פישקע, מיר איז אצינד עפעס גוט אויפן הארצן, עס גלוסט זיך מיר לעבן. א היבשע צייט האבן מיר אוועקגעשמועסט מיט א גרינג הארץ און זיך געמאכט האפענונגען ווי גאט קען העלפן מיר זאלן נאכאמאל אויפגעריכט ווערן אזוי ווי מיר ביידע ווינטשן.

ער דרייט אפ דער שליסל און ווערט באלד פארשוואונדן אין קעלער אריין, ארויסצוגנבענען אלסדינג וואס מען שטעלט געווענליך אראפ אהין אויף שבת. ווי א בליץ לויפט אין מיר דורך א געדאנק, פישקע! אצינד זיי זיך אין אים נוקם פאר דיר און פאר דער הארבאטער נעבעך. אצינד האסטו צייט, גיכער מאך צו די טיר פון קעלער און לאז ער ליגן דארט געפאנגען ווי א בער אין דער נעץ, ביז מען וועט אים מארגן דערטאפן אים ברעכן א ביין און געבן זיין פסק. ערשט דענסמאלט האב איך זיך געפילט דעם טעם פון נוקם זיך זיין, ווי גוט ווי געשמאק דאס איז. עס האט אין מיר געקאכט דאס בלוט און איך בין געווען דול ווי א שיכור. צולויפן צום קעלער, א נעם טאן די טיר און צומאכן זי מיט א קלאפ, דאס האט נישט געדויערט קיין סך צייט, אצינד ליג דארט באגראבן ווי א הונט, זאג איך אליין צו מיר מיט א לעכעלע, טו א נעם די קלאמקע און וויל פארשטעקן דער סקאבעל אבער איז אפגעבויגן אין דער זייט, איך צי, שלעפ אומזיסט, ער שטייט ניט צו, איך טו מיר אן כח, דערלאנג א צי מיט ביידע הענט און אט-אט האלט עס שוין אויף א שטייגער. פּלוצים טוט זיך אַן עפֿן מיט אימפּעט די טיר פֿון אַ געזונטן שלעפּ אינעװײניק, און איך פֿלי אַרײַן אין קעלער, אָנשלאָגנדיק זיך מיט דעם ממזר דאָרט אױפֿן טרעפּל. אַזױ, רב פֿישל! מאַכט דער ממזר, נאָכדעם װי מיר זענען געשטאַנען אַ װײַלע אײנער אַנטקעגן דעם אַנדערן שטיל, דו האָסט דאָ מיט דײַן כּבֿוד אַלײן זיך דאָ געפּאָרעט מיט דער טיר און געװאָלט צוליב מיר מחלל-שבת זײַן? זײער אָנגעלײגט כ'לעבן! קום!

עס האָט אין מיר זיך אָנגעצונדן דאָס בלוט פֿון זײַנע לעצטע ווערטער. ממזר! טו איך אַ געשריי. דו ביסט נישט ווערט צו דערמאָנען איר נאָמען! שפּרינג דערבײַ טאַקע געשווינד אויף און עס זיך אין אים אײַן מיט די ציין. ס'איז אַ מלחמה. איך מיט די ציין, ער מיט די הענט. ביידע האָבן זיך שרעקלעך פֿײַנט און איינער דעם אַנדערן וויל מאַכן דעם טויט. ער רײַסט מיר מיט כּוח פֿון זיך אַװעק, האַלט מיך שטײַף אין די הענט, קװעטשט מיך, אַ שרעק, און טוט מיר דערנאָך אַ װאָרף װײַט פֿון זיך, װי מיט אַ קײַלכל. בענטש גומל, זאָגט ער, װאָס מיט חסד, װאָס מיר קומט עפּעס ניט אױס דיר דאָ צו באַלדאָװערן? בלײַב דאָ, פֿישעלע, זיך אױסרוען ביז מאָרגן. אָנשטאָט די געפֿילטע פֿיש, װעלן זײ מאָרגן האָבן אַ לעבעדיקע פֿישעלע. אַ גוטע נאַכט! װאָס זאָגסטו אָן עפּעס צום װײַב?

ווי מען וועט מען מאכן דעם גוטן ברוך הבא און זיך צונויפלויפן אנקוקן דעם גנב, עס וועט הייסן מען האט מיך געכאפט מיט טויזנט אויסגעטראכטע מעשות דערצו, ווער אין גאט גלייבט וועט מיך שלאגן און עס וועט נישט העלפן פון מיין זייט קיין שום תירוץ. אָט דער דאָזיקער געדאַנק האָט מיך געעגבערט אין קאָפּ װי מיט אַן עגבער און מיך נישט געלאָזט אײַנליגן. נאָר אין מיטן דרינען דאַכט זיך מיר, װי עס דראַפּעט זיך עפּעס אױף מיר. איך שטרעק אױס די האַנט, כאַפּ אָנעט אַ שטשור, װאָס גליטשט זיך מיר פֿלינק אַרױס פֿון צװישן די פֿינגער מיט אַ פּישטש. איך שפּרינג אױף פֿאַר שרעק. עס ווערט מיר נישט גוט און עס באשלאגט מיר א קאלטער שווייס. האלטנדיג זיך קוים אויף די פיס, טאפ איך אנעט אין דער פינסטער א קאלטע, פייכטע וואנט, צו וועלכער איך רוק מיך צו. איך שטיי אזוי אנגעשפארט אין דער וואנט און טראכט מיר א ביטער הארץ, רבונו של עולם, וואס איז דאס פאר א לעבן? פארוואס שטראפסטו מיר אזוי? וואלט דען נישט בעסער געווען פאר מיר, פאר דער וועלט, אז איך זאל גארנישט געווען געבוירן ווערן? פארוואס קומט עס מיר אזוי אזוי מיך צו באליידיגן? ביי דעם דאזיגן געדאנק ברעכט מיר דאס הארץ און איך באוואש מיך מיט טרערן. עס וויינט זיך מיר און עס טראכט זיך, רבונו של עולם, וואו ביסטו? איך בלייב דערנאך שטיין דערשלאגן, נישט צו וויסן וואס מיט מיר טוט זיך. עפּעס װי אַ גולם. פּלוצלונג גיט אַ סקריפּ די טיר, אַ שמאָלע ליכטיקע פּאַס שײַנט אַרײַן מיר פֿאַר די אױגן און עס הערן זיך טריט, װי עמעצער גײט שטיל אױף די טרעפּלעך. די האָר שטעלן זיך מיר קאַפּױר פֿאַר שרעק. אָט-אָט טוט מען מיך אַ כאַפּ און מע רעכנט זיך מיט מיר אָפּ װי מיט אַ גנבֿ. און ווי איך שטיי אזוי אין שרעק און ציטערניש, האלטנדיג דעם ראגאל אויף דעם קאפ, הער איך ווי מען רופט שטילערהייט מיך ביי דעם נאמען, פישקע! פישקע! און טאקע באלד דערזע איך לעבן מיר זי, די הארבאטע! איך ווער לעבעדיג און טו א געשריי פאר גרויס פרייד, שאַ! מאכט זי, אננעמענדיג מיך ביי דער האנט, קום גיכער אוועק פון דאנען! נשמה, דו האסט מיר דערהאלטן ביים לעבן! שריי איך שטארק צומישט פאר שמחה, און איך בין זיך מודה צום ערשטן מאל אונטן אין קעלער, טו איך איר א קוש. איך פרעג זי ווי ארום זי האט זיך אהער גענומען. זי אבער בעט מיך שווייגן, דערמאנט מיך אז מיר געפינען זיך ביינאכט אין א פרעמדן קעלער. קום גיכער, וועסט וויסן אלצדינג אביסל שפעטער. אזוי זאגט זי, און פירט מיך ביי דער האנט ארויס אויף דער גאס. גייענדיג אויפן וועג האט זי מיר עס ערקלערט גאר פשוט אזוי. אין עטליכע רגעס ארום נאך מיין אוועקגאנג האט איר עפעס דאס הארץ געזאגט ס'איז נישט גלאט, מען באדארף גיין זען וואו איך בין. זי קומט צו ביז צום עק פון פלויט, קוקט אין אלע זייטן, און דערזעט אויף יענער זייט גאס אנטקעגן שטייט עמיצער איינגעבויגן לעבן א דעכל און באבערעט זיך עפעס. טראכטנדיג אז דאס בין איך,

זי ווייסט אז איך בין אין א גרויסער סכנה, מען באדארף מיך גיכער באפרייען, איין רגע איז אצינד טייער, און דא דרייט זי זיך און ווייסט נישט צו מיר דעם וועג. א היבשע צייט האט אזוי געדויערט, ביז גאט האט געהאלפן זי האט געפונען דעם קעלער און מיך באפרייט. מיר גייען אזוי ביידע און רעדן מיט א פרייליך געמיט, איך איר, נשמה מיינע, דו ביסט מיר היינט בייגעשטאנען אין די נויטן, און זי מיר, פישקע, דו האסט מיר געדינט ווי א ברודער נעכטן, געדענקסטו? דארט אין הויז ביינאכט, נעכטן. נאר נישט ווייט פון הקדש באפאלט אונז א מרה שחורה און עס נעמט אונז אפ דאס לשון. דאס הארץ האט אונז געזאגט אז מיר גייען נישט אויף קיין גוטס. עפעס גלאט וועט שוין די היינטיגע נאכט אזוי נישט אפלויפן. איין העלפט טויער פון הקדש איז געווען צוגעמאכט, די אנדערע העלפט איז אביסל אפן, אזוי אז אין דעם הויז האט פון דער גאס אריינגעשיינט א ליכט. צוקומענדיג צום טויער, שטעלן מיר זיך א וויילע אנידער מיט א פארקלעמט הארץ, דערנאך נעם איך מיך צום ערשטן אריינצוגיין שטיל.

דו אזינער און אזינער אין דיין טאטנס טאטן אריין, דו וועסט עס ביי מיר די גאנצע נעכט מיט אזא הולטייקע אזא דראבקע ארומשארלאטאנען? דו מיינסט אפשר איך ווייס נישט דיינע מיעסע גענג? איך ווייס, נישקשה, אלצדינג שוין לאנג און שטיק נעבעך אין זיך, כ'האב א פארפולטע גאל. אַזױ דאַנקסטו עס מיר אָפּ פֿאַר מײַן גוטסקײט װאָס איך האָב דיך אַרױסגעפֿירט אין דער װעלט, געמאַכט פֿון דיר אַ לײַט? דו מײנסט כּלב שבכּלבֿים דאָס װעט דיר געשענקט װערן? נײן! איך װעל דיר װײַזן יונגאַטש אײנער אין דײַן טאַטן אַרײַן מיט דײַן דראַפּקע אין איר טאַטנס טאַטן און אין מאַמעס טאַטן אַרײַן

זי שטייט נאך א היבשע וויילע אינדרויסן און שרייט, דערנאך גייט זי אריין אין הויז און שרייענדיג ליג ווי א הונט אינדרויסן פארשפארט זי מיר דעם טויער מיט א שטארקן קלאפ. איך שטיי מיט דער הארבאטער נעבעך אינדרויסן און קוקן אונז אן, ביידע זענען מיר שטארק באטריבט. אונז ביידן איז אנגעזאלצן אויפן הארצן דערפון וואס דא איז ערשט געשען.

די אנדערע נאכט אז זי האט נישט קיין רו, איך טראכט ביי מיר וואס טוט מען, וואו ערגעץ געפינט מען איר א נאכטלעגער, און עס פאלט מיר איין זייער א גוט ארט, די ווייבערשע שול. אז גאט האט געהאלפן, מיר זענען בשלום ארויף, נאך גרויס מי, אויף א צובראכן טרעפל וואס האט זיך געוויגט, געשאקלט אונטער אונזערע פיס, און אין דער פינסטער אנגעטאפט אן אפענע טיר, פאלן מיר פלוצים אויף עפעס ווייכס, עס ווערט א גערודער א שפרינגעניש ארום אונז, אויף אונז און איבער אונז, מיר כאפן קלעפ הינטן אין די זייטן, נישט צו וויסן פון וואנען דאס איז אונז געקומען. איך ווארף מיר אהין אהער, צאפל מיט די הענט און מיט די פיס און כאפ אן א בארד, פון וועמען מיינט איר? א בארד פון א ציג! דאס זענען געווען ציגן וואס האבן ווי געווענטליך א חזקה צו נעכטיגן אינאיינעם מיטן קהל'ישן צאפ אין דער ווייבערשער שול.

שטארק אנגעדרודלט דערפאר וואס איך האב אזוי מיאוס באליידיגט זיינע ווייבער, איך ראנגל מיך מיט אים אוועק א צייט, ער לאזט מיך נישט אפ און גייט מיר נאך פוס טריט, ביז מיר איז געראטן אריינצוכאפן זיך אונטן אין קלייזל אריין. אין קלייזל ליגן אויפן טיש און אויף בענק אויסגעצויגן מקבלים און שלאפן ווי די פריצים, איבערפייפנדיג זיך מיט נעז צווישן זיך אויף אלערליי קולות, א מחיה געווען צו זען ווי געשמאק אן עין הרע זיי זענען געשלאפן. מקבלים איז טאקע אויף דער וועלט גוט? האב איך מיר געטראכט און זיי אין הארצן מקנא געווען. דאס זענען עפעס גאר אנדערע מינים קבצנים, נגידישע. איך זוך מיר אויס אן ארט אונטערן אויוון, טו מיך א ווארף דארט אויף א באנק און ווער באלד אנטשלאפן. נאר מיר איז אבער נישט באשערט קיין גוטס אויף דער וועלט. עס דויערט נישט לאנג וועקט מען מיך אין רעכטן מיטן שלאף, יונגערמאן! שטייט זייט מוחל אויף! איך רייב אויס די אויגן און דערזעה פאר מיר היפש אידן מיט ערנסטע פענעמער, דאס זענען געווען פון דער חברה תהילים מענטשן וואס קומען אלע שבת גאנץ פרי זאגן תהילים און האבן זייער ארט דא אונטערן אויוון. אין ברירה מען מוז אויפשטיין. איך גיס אפ נעגל וואסער, זעץ מיך אנידער, קוים וואס איך האלט דעם קאפ, צי מיך, גענעץ, און זאג תהלים. כ'. נאך דעם פסק וועלכן איך האב אין יענעם פרייטאג צונאכטס פון מיין ווייב געכאפט, איז מיר פארענטפערט געווארן אלצדינג וואס איר משוגענע אויפפירונגען קעגן מיר אין דער לעצטער צייט באטייט. עס האט זי געברענט מיין חבר זיין מיט דער הארבאטע מיידל, וואס דער ממזר האט עס איר איבערגעגעבן מיט טויזנט אפגעטאקטע ליגנס. ער האט ביי זיך געקלערט אז דורך דעם וועט מיין ווייב מיך נישט וועלן מער קענען, א שפיי טון אויף מיר און אן עק. ס'איז אבער געווען א פאלשע רעכענונג. אנשטאט דעם זי זאל מיט א קאלטער לעבער מיך לאזן לויפן מיין וועג און אויף אייביג מיט מיר זיך צעגיין, האט גאר אין איר געברענט א העליש פייער, ס'טייטש איר מאן זאל אזוינס טון, עפעס א הארבאטע מיידל זאל פישקען בעסער געפעלן פון איר? דאס איז דאך אזא באליידיגונג וואס איז שווער אראפצושלינגען, ניין, מ'קען אזוינס נישט דערלאזן. איי די קשיא איז דאך פארוואס זי?

און ווער? דווקא אזעלכע וואס האבן געמעגט כ'לעבן טאקע שטומען. איינער וואס האט קיין ווארט ווארט נישט שפעט אויס יענעם אז ער איז א ליגנער, אזעלכער וואס מען טאר אים קיין גראשן ניט געטרויען, רעדט אויף יענעם ער איז א גנב, א קארגער וואס וועט פאר א פעניג זיך די אויגן ארויסנעמען, לאכט יענער ער איז א חזיר, א שלעכטער מענטש וואס האט א שטיין אינעם הארץ רופט יענעם רשע און אזוינער, וואס פאר אביסל כבוד איז ער פארטיג אויף אלס דינג בארעדט יענעם אז ער לעכצט נאך כבוד. בערל דער שמייסער פלעגט אמאל צווישן זיך אין א שמועס זיך אנכאפן ביים קאפ, איי איי, איר פארשטייט ניט ווי לייגט זיך עס די צונג אפצוריכטן פון יענעם, ווייסנדיק זייער גוט ביי זיך, אז מ'איז אליין א גנב, א ליגנער, א חזיר, א שלעכטער, אלצדינג וואס אין דער קאורט. הערסט דו חכם מיינער, פלעגט אים אפענטפערן איציק דער היטער, דאס איז טאקע די גאנצע צרה וואס מען ווייסט נישט, זיינע פליי אין דער נאז זעט נישט קיינער, און יענעמס א שפרענקעלע איז דעם אנדערן גרויס אין די אויגן. שמערל, איינער פון יענע בטלנים וואס האלטן זיך אויף אין באד, פלעגט מאכן מיט א שמייכעלע, אננעמענדיג זיך זיין בערדל, לאז זיך דינען ר' בערל, לאז זיך דינען ר' איציק, איר האט ביידע א טעות. דער אמת דערפון איז ווי איך האב דערקלערט פשוט אזוי, איטליכער ביי זיך מיינט ער מעג,

מאך איך אליין צו מיר, גאט ווייסט דעם אמת אז איך בין גערן אייער פנים נישט אנצוקוקן און דעם נאמען אייערן מער פאר דעם מויל נישט צו ברענגען. אזוי נמאס ומיאוס זייט איר מיר געווארן, נאר וואס קען מען טון? אז דער שווארץ יאר האט אייך אצינד געבראכט צו טראגן, קען מען אייך אזוי נישט אפלאזן. מען מוז אים צוליב טון און פון איטלעכן כאטש עפעס צו דערציילן. ווארט אביסל פישקע, האט קיין פאראיבל נישט רעב אלטער, רוף איך מיך אן, איך האב אייך עפעס צו דערציילן, נאר לאמיך אביסל מיך באטראכטן, און טראכטנדיג דא אזוי גיב איך א נעם איינעם פון דער גוטער כנופיא, קום צום סמיק. ער ווארפט זיך מיט הענט און מיט פיס קרעכצט, שרייט, ווי דער געפענטעטער האן בשעת כפרה שלאגן. די איבעריקע לייט קוקן מיך אן קרום און מאכן א בייזע מינע, איך וויל שווייגן. נאראנים, טראכט איך ביי מיר, איך הער אייך ווי דאס מילכיגע קלינגל. מיך וועט איר מער מיט בו אין אן איבערגעקערטן פעלץ ניט איבערשרעקן. מאלפעס זיינט איר, נישט קיין בערן.

און א מאך געבנדיג דערנאך אין דער זייט אפאר מאל, פע, טפו, טוט ער א טארקע פישקען, נו וואס? מילא בקיצור דער שפיץ פישקע הייבט אן אויף זיין שטייגער, איך נאך אים ארבעט אויף מיינע שטייגער, אלטער טרייבט אונטער אויף זיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אזוי. די צייט איז זיך דערווייל געגאנגען און איך מיט מיין ווייב זענען מיר אלץ וואס ווייטער זיך מער פאנאנדער געגאנגען. זי האט נאך שטארקער זיך איזניוכעט מיט דעם ממזר, זענען געווארן חבר-לאפ, גאנץ נאנטע שמעלקעס און פלעגן שוין ביידע ווי א פרץ מיט א פריצה אין די הייזער ארומגיין. מיר האט עס שוין מער נישט אזוי אויסגעמאכט. דער קאָפּ איז מיר געווען שטענדיק פֿאַרדרייט מיט דער האָרבאַטער נעבעך, ס'איז מיר קיין רגע פֿון זינען נישט אַרויס. גייט אײַך, האָב איך געטראַכט, פֿון מײַנעטוועגן כאָטש אין דער ערד, וואַרגט זיך ביידע מיט די הײַזער. בײַם באַגעגענען זיך אַ מאָל מיט די פּאָר לײַט, פֿלעגט דער ממזר מיך אָנקוקן מיט געשפּעט, עפּעס ווי גערעדט, איך האָב דיר אָנגעפֿײַפֿט, האַ? גוט, נישקשה. איך האָב געוויינטלעך אויסגעשפּיגן און בין מיר געגאַנגען מײַן וועג, טראַכטנדיק בײַ זיך,

איטליכער האט אים געמוזט געבן א רחמנות פנימל פלעגט ער קענען מאכן אנווייזנדיג אלץ מיט א קרעכץ טיף פון הארצן אויף מיר ביטערע קאליקע געהייסן האט עס עפעס א וויסטער טאטע מיט אן אונגליקליך קינד נעבעך הינק פישקע הינק גוט תכשיט מיינער פלעגט ער מאכן אונטערשטופנדיג מיך פון הינטן ביים אריינקומען אין א שטוב פארקרים דאס פנים פענעצל און זיפץ זיפץ דו הונט איינער. זיי וועלן מיר נישקשה פאר דיינס א זיפץ באצאלן. אויפן וועג גייענדיג פלעגט ער מיך אלץ לערנען מאכן די שפיל, אפשפעטן פון די בעלי בתים, א קניפ, א צופ, און שילטן מיך דערביי. פארכאפט זאלסטו ווערן. גאר אין גוטן מוט. איינמאל האט ער מיר אין שפאס כלומרשט געגעבן א בוכענצע אין הארצן, דא אין לעפעלע, אזוי אז איך האב שיר די נכפה נישט באקומען.

איינמאל בין איך צו אים שטארק צוגעשטאנען, עס האט מיך געצוואונגען די נויט, און כ'האב געבעטן חלק מיט א הארבן ווארט. א קוק געבנדיג אז איך מאן אים דא אזוי, האט ער געעפנט אויף מיר א מויל, שטום! קרומער הונט! אומזיסט וועסטו דא פארן ביי מיר אין בויד? אומזיסט וועל איך דיך אזא נבילה ארומפירן דא? תרבות שייגעץ! איך וועל דערציילן דיין ווייב, איך קען דיך נישט און האב מיט דיר נישט וואס צו טיילן, קענען קען איך נאר דיין ווייב, זי האט דיך מיר איבערגעגעבן, פון איר האב איך אזא סחורה באקומען, און מיט איר וועל איך שוין מסתמא זיך אפרעכענען. שלעכט. אצינד האב איך גאנץ קלאר ארויסגעזעהן אז איך בין ביי דער כאליאסטרע אזוי ווי א בער ביי די ציגיינער. מען פירט מיך ארום צו מאכן מיט מיר די קאפיקע. מען האָט בײַ מיר צוגענומען מײַן װײַב, זי אַרײַנגענאַרט אין זאַק אַרײַן, און זי העלפֿט נאָך זײ אױך אונטער אַנטקעגן מיר, זי גיט מיך איבער װי אַ סחורה הולטײַעס גנבֿים אין די הענט. שלעכט, ביטער. ס'איז שױן גאָר אױס װעלט. כ'האָב שױן אַרױסגעזען, אַז ס'איז פֿאַרפֿאַלן. צװישן מיר מיט מײַן װײַב װעט שױן קײן לעבן מער ניט זײַן. הײַנט צו װאָס האָב איך געטראַכט, זאָל איך מיך דאָ האַלטן? מען באַדאַרף אַנטלױפֿן, װי צום גיכסטנס אַנטלױפֿן. א טאג אן איבעריקער צווישן אזעלכע גנבים איז א זינד פאר גאט. דאס זענען דאך מענטשן וואס האבן נישט קיין גאט אין הארצן, וואס טוען נישט קיין האנט אין קאלטן וואסער אריין, אראפגעווארפן פון זיך אינגאנצן דעם יאך, ווילן נישט וויסן פון קיין ארבעט, פון דאגות הפרנסה, און זיך אויף אנדערע אנגעווארפן, נאגן, זויגן אידיש בלוט און זענען נאך זיי דם שונאים.

מען באדארף אויסקלייבן איינס פון די ביידע, אדער אהין אין דער ליכטיגער וועלט, ריין פון זינד, פון צרות און בייז, אדער דא אין דעם גיהנום נאר אינאיינעם מיט איר. איך האב מיך גוט אויסגעוויינט און גאט זאל מיך נישט שטראפן פאר די זינד, איך בין געבליבן ווייטער ביי דער כאליאסטרע. שפעטער ערשט אין א צייט ארום איז מיר אין קאפ אריין א געדאנק מיט דער הארבאטער אינאיינעם אנטרונען צו ווערן פון גוטן פעקל. נאָר דאָס אָבער האָט דאָך אַנדערש ניט געקענט זײַן סײַדן אױפֿגעבונדן צו װערן פֿריִער פֿון מײַן װײַב. װאָס װעט דער תּכלית זײַן פֿון מײַן אַרומפֿירן זיך מיט אַ מײדל גלאַט אַזױ? די װעלט װעט טומלען און טראַכטן גאָט װײס װאָס. אײן רפֿואה איז דאָ, גט. נאָר װעט מײַן װײַב אָבער, טראַכט איך, בײַ מיר װעלן נעמען גט? ס'איז דאָך אַ שלאַק, אַן אָנשיקעניש פֿון זײַן ליבן נאָמען, אַז איך װעל זאָגן גט,

האב איך פאר גרויס פארדרוס מיט קיינעם פון די כאליאסטרע מער נישט געוואלט אין די הייזער ארומגיין. דאס האט מיר גענוג צרות געקאסט, נאר איך האב מיך איינגעשפארט. מיין טויט זאל דאס זיין, וועל איך מער קיין בער נישט זיין ביי די דאזיגע ציגיינער. דער ממזר מיט זיין פעקל לייט זענען דערמיט שטארק נישט צופרידן געווען, און האבן מיר מיט די הענט געוויזן ווער עלטער איז. שלאָגנדיק מיך איינמאָל רופן זיי זיך אָנעט, פאַרוואָזשע זאָלן מיר דיך אומזיסט פירן שיינע סחורה, אַז דו וועסט נישט אַרבעטן ווילסט נישט פאַרדינען, גיי דיך אַוועק צו אַלדי שוואַרץ יאָר. אפילו די רגע ענטפער איך זיי, גיט מיר אָפּ מיין ווייב, מיין ווייב! זיי האָבן זיך אָנגעקוקט איינער דעם אַנדערן און אַרויסגעלאָזט אַ גרויס געלעכטער. עס פאַרשטייט זיך אַז דאָס וואָס איך האָב געזאָגט, גיט מיר אָפּ מיין ווייב, איז נאָר געווען אַן אויסרעד. אין הארצן האב איך גאר געמיינט, האלט זיך מיט איר מיט אייער שטיק סחורה, און לאז זי נעמען ביי מיר גט. אמת טאקע פון די קלעפ וועלכע איך האב געכאפט פאר מיין עקשנות האט מיר גוט וויי געטון, נאר דערביי האט מיר הנאה געטון, טראכטנדיג ביי זיך, נישקשה, דאס וועט מיר נוצן צום עסק. אז זיי וועלן זעהן איך בין איינגעשפארט און טויג זיי מער נישט, וועלן זיי גערן זיין מיינער פטור צו ווערן, און דאס וועט מיר דערנאך העלפן צום גט. כ"א. באסיע, גיב איך א זאג צו מיין ווייב, צושארנדיג זיך צו איר מיט גוטן, איינמאל אז מיר זענען געווען אליין, און געוואלט אין א שמועס מיט איר א טאפ טאן וועגן גט. וואס האסטו באסיע צו מיר?

ווארף כ'לעבן אוועק דיינע נארישקייטן און לאמיר לעבן ווי גאט האט געבאטן. ווער די כפרה פישקעניו מיט דער הולטייקע דיינער אינאיינעם. אה, ווער די כפרה דו בעסער מיט דעם ממזר דיינעם, טראכט איך ביי מיר, און ארויס מיט א שפראך גאנץ ריין.

הערסט דו, פישקע? ר'אין טאַטנס טאַטנס טאַטנס! מײַן ווײַב האָט זיך צעשריגן אַזוי, אַז איך האָב געכאַפּט די פיס אויף די פּלייצעס און אַוועק. מיט מיר איז געשטאַנען שמאָל. שלעכט אַרום און אַרום. איך אַליין האָב קיין האָניק נישט געלעקט, בין פֿאַרשוואַרצט געוואָרן, און די האָרבאַטע נעבעך האָט איר געהאַט איר ערלעך אויסקומעניש, זי האָט גענאָסן אין מײַן זכות, מײַן װײַב האָט זיך פֿאַרהאַלטן צו איר װי אַ באַלעבאָסטע, געהאַט איבער איר צו שאַפֿן נאָר עפּעס, נישט נאָך איר װוּנטש, האָט זי מיט איר זיך גוט אָפּגערעכנט. און דער ממזר פֿון זײַן זײַט האָט איר געמאַכט אַ פֿינצטערן פּסק באַזונדער, אַז אָך און װײ איז אונדז בײדן געװען! אונזער גאנצע טרייסט איז געווען וואס שפעט ביינאכט ווען אלע האבן געשלאפן פלעגן מיר זיך ארויסגנב'ענען אינדרויסן צו שמועסן כאטש אביסל און איינער דעם אנדערן אויסצוגיסן דאס שווערע ביטערע הארץ. איינמאל זיצן מיר אזוי ביידע ביינאכט לעבן דער גרויסער שול, דער הימל איז אויסגעשטערנט און ארום אונז איז שטיל, נישטאָ קיין לעבעדיק באַשעפֿעניש. זי זיצט לעבן מיר אויף אַ שטיין אײַנגעניורעט, אײַנגעהויקערט, טרערן גיסן איר פֿון די אויגן און ברומבלט פֿאַר זיך שטאַרק אומעטיק איר באַקאַנט לידל, דער טאַטע האָט מיר געקוילעט, די מאַמע האָט מיר געגעסן. איטלעכס וואָרט איר שנײַדט מיר דאָס האַרץ ווי מיט אַ מעסער. איך טרייסט זי, נעם זי אײַן מיט גוטע רייד. אָט נאָך אַ ביסל וועלן מיר אם ירצה-השם אויפֿגעריכט ווערן. איך מאַך איר אַ גאַנצן צעטל פֿון אונדזער לעבן שפּעטער, אַז מיר וועלן מיט דעם אייבערשטנס הילף ביידע פֿון צרות אויסגעלייזט ווערן. איך שטעל איר אַנידער פֿאַר די אויגן אַלצדינג לעבעדיק, מאָל איר אויס די גלופּסקער געמויערטע באָד מיט איטלעכע פּיצעלע דאָרטן, וווּ איך וועל מיך אַהין ווײַטער אַרײַנדרייען, און אַז גאָט וועט דערהויכן דאָס מזל, קאָן איך מיט דער צײַט באַקומען דאָרט אַ שטעלע פֿון אַ היטער. זי אליין קען אפשר אויך מיט דער צייט האבן דארט א טועכץ, זיין א טוקערין אדער עפעס אנדערש אזוינס, און ווען נישט קען מען אין גלופסק אויסזוכן אנדערע מיני פרנסות פאר ארעמעלייט אין גלופסק ארץ ישראל. זי איז אן עין הרע גרויס, הייזער זענען דא ווי מיסט, די מענטשן זענען אן חכמות, ווייסן נישט פון קיין צערעמאניעס, איטליכער טוט זיך וואס ער וויל און ס'איז רעכט.

זייער אפט מאכט זיך אז גבאים און אלערליי חברות דארט זענען אליין פאר זיך גאר קבצנים, ציען זיך דערפון דאס שטיקל פרנסה אינאיינעם מיט די רייכע. איינער העלפט דעם אנדערן און ס'איז זיך א גוט לעבן, ארעם איז נישט קיין שאנד. מען באדארף נאר האבן מזל ווערט מען אויפגעריכט באלד. וויפיל זענען דא אזוינע וואס ערשט ניט לאנג זענען זיי געווען קליין, נידעריג, משרתים, קבצנים נעבעך, און פלוצים געווארן לייט, גאנצע פירער, כל ולך אין דער שטאט? מעגליך גאר אז איך אליין, ווי דו קוקסט מיך אן, קען מיט דער צייט אויך ווערן א טוער, א מאכער, און עס וועט אם ירצה השם זיין גוט, מיר וועלן לעבן אין עושר און כבוד און נחת. אין גלופסק איז אזעלכעס גאר פון די געווענטליכע זאכן, מען באדארף נאר גלויבן אין גאט, ביי זיך נישט זיין אראפגעפאלן און זיין א איד מיט בטחון, אך! גלופסק גלופסק, ווי דערלעבט מען שוין זיך אויסרייסן פון דעם מיעסן פעקל און גיכער מאמע צו דיר? אך, פישקע, איך האָב שוין קיין כּוח נישט מער אויסצוהאַלטן, זאָגט די האָרבאַטע מיט אַ זיפֿץ טיף פֿון האַרצן, אָנשפּאַרנדיק זיך מיטן קאָפּ מיר אויפֿן אַקסל, און אויף דעם פּנים איז איר געלעגן עפּעס ווי אַ געבעט. איך גלעט זי, טרייסט זי און שטאַרקט זי מיט גוטע האָפֿענונגען. זי ווערט אביסל פרייליכער, קוקט מיר גלייך אין די אויגן אריין און לאכט, פישקע, זאגט זי שטיל, דו ביסט מיין איינציגער אויף דער גאנצער וועלט, ביסט מיין טאטע, ביסט מיין טאטע, מיין ברודער, מיין פריינד, מיין אלצדינג! זע, פישקע, זיי מיר געטריי און פארגעס מיך ניט. שווער מיר דא ביי דער שול, וואו עס דאווענען אצינד די מתים און צווישן וועלכע עס געפינט זיך אפשר אויך מיין טאטע. וועלכן איך האב ווייניג געקענט און זיי אן עדות, שווער מיר אז תמיד וועסטו מיר בלייבן געטריי. איך האב מיך א נעם געטון שטארק קנעלן מיט מיין ווייב וועגן גט, געארבעט, גערעדט אהין, אהער, ביז צווישן אונז איז אפגעמאכט געווארן אזוי. דאס ביסל געלט וועלכעס ביי מיר האט זיך אנגעזאמלט אין דער גאנצער צייט וואס איך האב געארבעט פאר מיר אליין, האב איך באדארפט איר אין האנד אפגעבן טאקע באלד, נישט איינצולייגן עס פריער, ווי דער שטייגער איז, און חוץ דעם האב איך נאך זיך מתחייב געווען דעם גאנצן ווינטער וועלכן מיר וועלן דערלעבן, מיך צו לאזן גאר אן שום טענות, חברה זאלן מיט מיר מאכן די שפיל. דאס הייסט, מיך לאזן פירן אין די הייזער און די נדבות וועלכע מען וועט מיר מאכן, געהערן צו מיין ווייב פאר איר כתובה. דער ממזר האט מיט א שמייכל אין מיר געבראכן די ביינער, והכל שריר וקיים, און געזאגט מזל טוב! איך בין ווידער געווארן א בער, א גוט שטיקל סחורה, דער אלטיטשקער איז ווייטער טאקע מיט מיר אין די הייזער ארומגעגאנגען און איך האב אלץ געמוזט הינקען גוט, זיפצן, קרימען זיך, מאכן אנשטעלן, ווי ער האט מיך געהייסן. נאך פסח זענען מיר געקומען ערגעץ אין א שטעטל אין חערסאנער גובערניע, וואו איך האב די ערשטע צייט געארבעט לויט מיינע התחייבותן, נאר דערנאך האב איך געזאגט גענוג. לאז שוין זיין דא טאקע אן עק. מיין ווייב האט תחילה זיך געקווענקלט, געבעטן אפאר טעג זיך מיישב צו זיין, צום סוף האט זי געענטפערט גוט, מארגן נעמט זי גט. ס'איז מיר ליכטיג געווארן אין די אויגן אזוי שטארק האב איך מיר דערפרייט, פאר שמחה האב איך נישט געקענט איינזיצן אויף איין ארט, עס האט מיר עפעס געצויגן אינדרויסן. איך האב א היפשע צייט מיר ארומגעשפאצירט אין די גאסן, און אין איין וועג טאקע מיט חשק געגאנגען אויך אין די הייזער, טראכטנדיג ביי זיך, וואס קען עס שאטן? אויף דער הייסער שעה ביים ארויסגיין פון קעסט וועט מען מיר דארפן האבן עטליכע גראשן. דער עסק מיינער איז געגאנגען גוט. אזוי אין די הייזער ארומגיין ווי דענסמאלט געדענק איך נישט שוין פון א צייט. עס טרעפט זיך אזוינס איינמאל אין הונדערט יאר. אז גאט וויל העלפן א מענטשן העלפט ער אים מיט מיט אלעמען. אין וועלכער שטוב איך בין אריין בין איך ליידיג פון דארט נישט ארויס. דאס מזל האט מיר דענסמאלט געשפילט און האט בעדארפט גראד טרעפן אין א שטוב וואס דארט איז געווען א ברית. דער עולם איז געווען שטארק פארלייגט, לעבעדיג, פרייליך, מען האט מיר געגעבן א גוטן טרונק בראנפן, א גאנץ קידוש גלעזל, אויך א גרויס שטיק לעקעך, א מלכות ברויטל און דערצו נאך עפעס געלט מיט א רויזנבולקעלע. איך האב מיך איינגעהאלטן נישט צו פארזוכן אפילו קיין ברעקל, און באהאלטן די אלע גוטע זאכן ווייט אין דעם בוזים, צו ברענגען עס א מתנה מיין הארבאטער מיידל. מען האט באדארפט זען מיט וואס פאר א פרייד איך בין עס געגאנגען דעם גאנצן וועג. אלץ געטראכט ביי מיר, היינט ביינאכט אז דער עולם וועט שלאפן וועל איך איר דאס געבן, לאָז זי נעבעך אויך הנאה האָבן. זי איז נעבעך פֿאַרװיסט, פֿאַרװאָגלט, האָט אַ האַרץ פֿול מיט מכּות. זי האָט נעבעך נישט געהאַט אין איר לעבן קיין זיסע מינוט. נאַ, לאָז זי װיסן, אַז פֿישקע איז אַ גוטער ברודער. ער זאָרגט זיך פֿאַר איר און היט זי אָפּעט װי דאָס שװאַרצאַפּל אין אויג. ער װעט באַדײַ אַליין נישט עסן און איר דאָס לעצטע, דעם בעסטן ביסן אַװעקגעבן.

עס לאָזט זיך אױס, װײ איז מיר, אַ טײַך. איז אַ מענטשן באַשערט אומגליק, העלפֿן אים נישט קײן גוטע סימנים אױך. צען גױעס אַפֿילו זאָלן אים מיט פֿולן איבערגײן דעם װעג. אַז איך בין פֿאַרנאַכט געקומען צוריק אין הקדש, האָב איך שױן דאָרט נישט געטראָפֿן די כאַלאַסטרי. אין דער צייט וואס איך האב מיר לוסטיג ארומגעשפאצירט אין דער שטאט, זענען די שיינע לייט דערווייל אוועקגעפארן, און מיין ווייב אויך, מיין הארבאטע נעבעך מיט זיי. דאס איז שוין געווען דעם ממזר'ס מלאכה, זיינס א שפיצל. זאל ער אזוי וויסן פון זיין לעבן צו זאגן, ווי איך האב דענסמאלט געוואוסט אויף וואס פאר א וועלט איך בין. זאל אים רבונו של עולם אזוי דרייען אינעווייניג אין בויך, ווי מיר. האט זיך געדרייט דער קאפ. חשך און פינסטער איז מיר געווארן אין די אויגן, פינסטער איז מיין וועלט. דאס איינציגע שטערנדל וואס האט מיר געשיינט איז פלוצלונג פארשוואונדן געווארן. נישטא וויי איז מיר, נישטא מיין טרייסט, נישטא מיין הארבאטע נעבעך. איך בין ווייטער עלנד ווי א שטיין, איינער אליין אין דער גאנצער וועלט, אן זי.

איז מיר געווארן א לאך אין הארץ, איך האב עס געהאלטן שטייף, אפגעגאסן עס מיט טרערן ווי עפעס א זאך, א זכר וואס בלייבט איבער נאכן טויט פון א געליבט קינד, פון אן איינציג קינד. נישט באשערט דיר צו פארזוכן עס צו דערקוויקן זיך איינמאל אין דיין לעבן, אומגליקליכע בידנע נשמה מיינע. איך קוק.

אויף אונז אליין איז אויך אנגעפאלן א מרה שחורה, מיר זענען געבליבן זיצן שטיל, איטליכער פארטיפט אין זיינע געדאנקען. סוף זייט זיבן, המשך זייט אכט.